זאגט די משנה, האומר איינער זאגט ער איז מודה פתיתי את בתו של פלוני, ער האט איבער גערעדט די טאכטער פון דעם מענטש צו טון אן עבירה, איז דער דין משלם בושת ופגם על פי עצמו, בושת ופגם דאס איז דאך נישט קיין קנס, באצאלט ער פון דעם וואס ער האט מודה געווען, ואין משלם קנס, קנס באצאלט ער נישט, די גמרא זאגט שטייט אשר ירשיען אלוקים, דאס שטייט ביי קנס, זאגן מיר פרט למרשיע את עצמו, אויב ער האט זיך אליין באשולדיגט ער איז אליין מודה, איז אפילו שפעטער קומען צו גיין עדות איז ער אויך פטור צו באצאלן, מודה בקנס ואחר כך באו עדים איז פטור. נאך א דין שטייט אין דער משנה, האומר גנבתי, איינער זאגט ער האט גע'גנב'עט, איז דאך ווען מען גנב'עט א חוץ דעם קרן, באצאלט מען דאך אויכעט כפל, מען באצאלט דאפלט, איז דער דין משלם את הקרן, דער קרן איז געלט, דאס דארף ער באצאלן, על פי עצמו, כאטש איך ווייס עס פון אים אליין וואס ער איז מודה. ואין משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, כפל און ארבעה וחמישה באצאלט מען נישט על פי עצמו, ווייל כפל און ארבעה וחמישה יעדער וואס ער באצאלט מער אווי ער האט געשאדנט דאס איז קנס ווי עס שטייט ווייטער. א דריטע דין שטייט, המית שורי את פלוני, מיין אקס האט אהרגעט דעם מענטש. איז דאך דער דין אז מען דארף באצאלן כופר, דאס הייסט אז דער מענטש קומט מיתה בידי שמים דעם בעל השור וואס האט אים נישט געהיטן וואס האט אהרגעט דעם אנדערן מענטש, און מיט כופר טוט ער זיך אויסלעזן פון מיתה בידי שמים. אוי אדער ער זאגט שורו של פלוני, מיין אקס האט אהרגעט דעם אקס פון דעם מענטש, איז דער דין, הרי זה משלם על פי עצמו, דאס באצאלט ער יא על פי עצמו, ווייל ער לערנט אז כופר איז געלט, און ביי מודה בממון איז דאך הודאת בעל דין כמאה עדים דמי. ווי איז אבער ער זאגט המית שורי עבדו של פלוני, מיין אקס האט אהרגעט דעם קנעכט פון דעם מענטש, בין איך מחויב צו באצאלן דרייסיג סלעים, און די שלושים סלעים של עבד, דא מיינט מען עבד כנעני, איז דאך קנס, אין משלם על פי עצמו, באצאלט ער נישט. זה הכלל, דער כלל איז, וועלכעס איז קנס, כל המשלם יתר על מה שהזיק, יעדער וואס ער באצאלט מער ווי דער שאדן איז, איז דאס קנס, און אינו משלם על פי עצמו, און דאס ער איז זיך מודה דארף ער נישט באצאלן. רש"י, פתיתי, בגמרא מפרש, די גמרא איז מפרש, אמאי לא תנא אנסתי, פארוואס שטייט נישט אין דער משנה אנסתי? ואינו משלם קנס, בבבא קמא נפקא לן, די גמרא אין בבא קמא לערנט אפ מודה בקנס, איינער איז מודה אין קנס, פטור איז ער פטור, מאשר ירשיעון אלוקים, אויב די ירשיעון זאלן אים באשולדיגן אלוקים דער בית דין דעמאלט דארף ער באצאלן, פרט למרשיע את עצמו, אז ער טוט זיך אליין באשולדיגן איז ער פטור. המית שורי את פלוני, והריני חייב בכופר, איך דארף באצאלן כופר, הרי זה משלם על פי עצמו, דאס באצאלט ער אויף זיין מודה זיין. קסבר, דער תנא האלט, כופרא ממונא, דאס וואס מען באצאלט כופר דאס איז געלט. וויפיל ס'איז כופר אין גמרא איז דא א מחלוקת צי מ'שאצט אפ דעם ניזק דעם מענטש וואס איז געשטארבן וויפיל יענעמ'ס ווערדע איז, אויב אדער ס'איז כופר דארף מ'דארף אפשאצן די ווערד פון דעם מזיק, די אלע אפשאצונגען איז אזוי א בן חורין האט נישט קיין ווערדע ס'הייסט מיליאנען קען מען נישט אפקויפן, נאר ס'דא מ'לערנט עס אפ אז כאילו עבד נמכר בשוק. עבדו של פלוני והריני חייב שלושים סלע און איך דארף באצאלן דרײַסיק סלע אינו משלם דארף ער נישט באצאלן דקנס נינהו עס איז קנס שאפילו אין יפה דינר אפילו דער עבד כנעני איז נישט ווערט נאר איין דינר איז דאך אויך נותן שלושים גיט ער דאך דרײַסיק דרײַסיק גיט ער דאך מער ווי ער האט געמאכט שאדן דעריבער איז עס קנס. גמרא, פרעגט די גמרא, וליתני אנסתי, וואס שטייט אין דער משנה פתיתי, זאל מען שטיין אנסתי, וואס איז די קשיא וואס וועט זיין בעסער אנסתי, אדער מען קען לערנען אומעדום ווערט דערמאנט צוזאמען אונס און מפתה, אבער תוספות זאגט ניין, ער זאל לערנען אנסתי, איז דא א גרעסערע חידוש. ווייל ער כאטש ער איז דאך מודה אז ער האט געטון א פריצות, ס'איז דאך א גרעסערע פריצות, אונס איז דאך א גרעסערע פריצות ווי מפתה, און דאך זאגן מיר ער איז פטור צו באצאלן די קנס. ענטפערט די גמרא, דא האנדלט זיך א צווייטע שאלה, מיט דער זייט וואס ער באצאלט די געלט, איך בין אים מחייב צו באצאלן געלט, אבער דערוויילע געט ער ארויס א נאמען אויף איר אז זי איז געווארן נפגם, איז לא מבעיא קאמר לא מבעיא אנסתי דלא קא פגים לה, ווען ער זאגט אנסתי האט מען דאך אויף איר נישט דוקא אזא גרויסע לעז ווי מפותה, איז זיכערע זאך דמשלם אז ער באצאלט בושת ופגם על פי עצמו, אבל אבער פתיתי דקא פגים לה, ער טוט איר פוגם זיין מיט דעם וואס ער זאגט זי האט אויך מסכים געווען צו טון די עבירה פון זנות, אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא משלם על פי עצמו, ער זאל עס נישט גלייבן און ער זאל נישט באצאלן קיין בושת ופגם אויכעט, ווייל מיט דעם וואס ער באצאלט געט ער ארויס אויף איר א שם מזנות ביי איר, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן אז ער באצאלט יא בושת ופגם על פי עצמו אפילו בפתיתי. זאגט די גמרא, מתניתין דלא כי האי תנא, אונזער משנה וואס שטייט ביי פתיתי את בתו של פלוני, משלם בושת ופגם על פי עצמו, כאטש דורך דעם קומט ער ארויס אויף איר א לעז אז האט מזנה געווען איז נישט ווי דער תנא דתניא מיר האבן געלערנט רב שמעון בן יהודה אומר משום רב שמעון אף בושת ופגם אינו משלם על פי עצמו בושת ופגם באצאלט ער אויך נישט על פי עצמו לא כל הימנו איך גלייב אים נישט, ער האט נישט דעם כח, שיפגום בתו של פלוני, ער זאל פוגם זיין בתו של פלוני, מיט דעם אויף וואס ער באצאלט וועט מען דאך אויף איר מוצא לייז זיין, און דאס לשון וואס ער דערמאנט נישט מפתה, ער זאגט סתם לא כל הימנו, ווייזט פשטות אויס אז זיין דין איז סיי באונס סיי במפתה. לויטן תנא פון אונזער משנה איז אפילו ביי מפתה וואס די לעז איז דאך א גרעסערע דאך באצאלט מען בושת ופגם, און לויט ר' שמעון'ן ווייזט אויס אז קיינמאל באצאלט מען נישט קיין בושת ופגם אפילו באונס אויך נישט. אמר ליה רב פפא לאביי, האט רב פפא געפרעגט אביי, ניחא לה לדידה מאי, אז זי איז צופרידן אז מען טוט, ביי איר ארט נישט, כדי זי זאל פארדינען געלט, ווי איז דער דין? האט ער גענטפערט, דילמא לא ניחא ליה לאביה, די טאטע איז נישט צופרידן, האט ער געפרעגט, ניחא ליה לאביה מאי, און טאטן ארט עס אויך נישט אבי ער וועט באקומען די געלט? האט ער גענטפערט, דילמא לא ניחא להו לבני משפחה, קען זיין אז די בני משפחה זענען פון דעם אן נישט צופרידן, און בית דין דארף נישט טון א זאך וואס דורך דער זאך וועט זיין מענטשן וואס די מענטשן וועלן האבן בושה. האט ער אים געפרעגט, ניחא ניחא להו לבני משפחה מאי, די בני משפחה זאגט ס'ארט זי נישט, אבי ער זאל באצאלן בושת ופגם, ווי איז דער דין? האט ער גענטפערט, אי אפשר, ס'קען נישט זיין דליכא חד במדינת הים, ס'זאל נישט זיין איינער במדינת הים זייער ווייט, דלא ניחא ליה. און ס'קען זיין אבער ס'איז דא איינער וואס איז נישט צופרידן, טא ווי וועט אויסקומען א בת גרים וואס זי האט נישט קיין צווייטע משפחה נאר דא, און ס'וועט זיין ניחא לה לדידה בפשטות וועט אויסקומען, וועט ר' שמעון אויך מודה זיין אז ער דארף באצאלן בושת ופגם? די שאלה איז נאר אליבא דר' שמעון. רש"י נאך די משנה, דלא פגים לה, אין לעז של אנוסה גדול דער לעז פון אנוסה איז נישט אזוי גרויס כלעז של מפותה, וכיוון וויבאלד דלאו פגם דילה היא ס'איז נישט איר פגם, ב. באנוסה, מהימנינן ליה גלייב איך אים למישקל מיניה איך זאל נעמען פון אים בושת ופגם על פיו. אבער ביי מפותה וואלט איך געוואלט מיינען איך גלייב אים נישט, אימא לא נהימניה וואלט איך געוואלט מיינען איך גלייב אים נישט להחזיק דאס וועט אנהאלטן עס א לעז מ'וועט רעדן אז זי איז אזעלכע וואס האט געוואלט מזנה זיין, לא כל הימנו. רבי שמעון לערנט אז ער באצאלט נישט קיין בושת ופגם, לא כל הימנו שיפגום בתו של פלוני שיוציא עליה לעז מזנה בעיר, אז זאל אויף איר מוצא לעז זיין אז זי איז מזנה. האט מען געפרעגט ווי וועט זיין לויט רבי שמעונ'ן ניחא לה לדידה לשאת לעז איר ארט נישט, זי האט זיך געקאנט אז מען זאל אויף איר רעדן כדי להשתכר ממון זאל פארדינען געלט,

קאן מען לערנען פשט ווי תוספות לערנט ווייל אנסתי איז א גרעסערע חידוש, כאטש ר'איז מודה ער האט געטוהן א גרויסע פריצות דאך זאגן מיר פטור אויפן קנס, אדער מען קאן לערנען וואס כאפט ער פונקט אן פתיתי זאל ער זאגן אנסתי. ענטפערט אויף דעם די גמרא, לא מיבעיא קאמר. לא מיבעיא אנסתי, דלא קא פגים לה. לא מיבעיא אנסתי, ער איז דאך נישט אזויפיל איר פוגם, דעמאלט באצאלט ער נישט קיין קנס על פי עצמו. אבל פתיתי דקא פגים לה, פתיתי, וואס ער מאכט איר א גרעסערן פגם, וואלט איך געוואלט מיינען, ווען ער וויל מאכן איר א גרויסן פגם, וואלט איך געוואלט מיינען, אימא, וואלט איך געוואלט מיינען, משלם על פי עצמו, ווייל ער זאגט אזוין זאך, ער מאכט אויף איר. זאגן אז זי האט אויך געטאן די עבירה דאך די פגם א גרעסערע וואלט איך געוואלט מיינען אז צוליב דעם מו זאל ער באצאלן אפילו קנס אויך מפי עצמו קא משמע לן גייט ער מיר דערציילן אז מען באצאלט נישט קיין פגם פון פתיתי על פי עצמו. לויט אונזער גרסה וואס איז אין גמרא, איז די גאנצע שאלה אין גמרא אויף וועלכע זאך, די גאנצע חידוש וואס ער וויל מיר דערציילן מיט דעם וואס ער לערנט פתיתי, אז פתיתי באצאלט ער אויכעט בושת ופגם. איך וואלט געוואלט מיינען מיט דעם וואס ער באצאלט בושת ופגם וועט זיך אנהאלטן א לעז אויף איר, מען וועט זאגן זע נאר ווי זי איז אויכעט באשטאנען צו מזנה זיין, לאזט ער מיר הערן איך רעכן זיך נישט מיט דעם. און ר' שמעון בן אלעזר האלט דאך טאקע, ר' שמעון בן יהודה זאגט אין נאמען פון ר' שמעונ'ען אז ער באצאלט טאקע נישט, ולא כל הימנו שיפגום בתו של פלוני. אבער לויט דער גרסה וואס די שיטה ברענגט אראפ איז אנדערש די טייטש, איך וואלט געוואלט מיינען אז פתיתי ווייל ער האט געטון ווען מען זאגט אזוין ער טוט מאכן אויף איר אזוין גרויסן פגם זאל ער קנס אויכעט באצאלן על פי עצמו.

איינער איז מודה ער האט געגנבעט, משלם את הקרן על פי עצמו, דורך זיין הודאה באצאלט ער דעם קרן, ואינו משלם, ואין משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה, קרן וואס איז געלט באצאלט ער, אבער כפל און ארבעה וחמשה וואס איז קנס באצאלט ער נישט, איתמר, מיר האבן געלערנט פלגא ניזקא, דער דין איז ווען א שור איז מזיק, איז א חילוק מיט וואס ס'איז מזיק, אויב ער האט מזיק געווען דרך הילוכו, דאס איז א תולדה פון רגל, באצאלט מען גלייך דאס ערשטע מאל א גאנצן שאדן, אויב ער האט מזיק געווען, וואס איז געווען הנאה להזיקו, ער האט געגעסן א זאך, דארף מען אויך באצאלן א גאנצן שאדן, דאס רופט זיך אן שן. וועט אבער זיין דארט ווי דער שור האט מזיק געווען און עס איז געווען כוונתו להזיק, דעמאלט אויך איז דער דין אז די ערשטע דריי מאל דארף ער באצאלן א האלבן שאדן. איז וויל איך וויסן וואס איז דער האלבער שאדן? רב פפא אמר, רב פפא זאגט, פלגא ניזקא ממונא, דעם האלבן שאדן וואס די תורה האט מחייב געווען ביי א שור תם, דאס איז געלט, און אויב ער איז עס מודה דארף ער באצאלן. רב הונא בריה דרב יהושע אמר, פלגא ניזקא קנסא, ער לערנט אז די האלבע שאדן איז קנס, און אויב ער איז מודה וועט ער נישט דארפן באצאלן. אין וואס פאר א סברא קריגן זיי זיך? ר' פפא אמר פלגא ניזקא ממונא, ר' פפא האלט אז א האלבע שאדן איז געלט ווען דארף מען באצאלן, איז דאך דווקא ווען דער בעל הבית האט אים נישט געהיטן, אויב דער בעל הבית האט אים געהיטן און ס'איז געשען עפעס א אונס, איז דאך פותר צו באצאלן. ער האלט אזוי. סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי. סתם אקסן זענען זענען נישט בחזקת שימור. זענען נישט אין די חזקה אז זיי זענען געהיטן. נאר וואס דען? זיי זענען מזיקים. מען דארף זיי היטן. מען דארף זיי היטן אפילו פון אזא שאדן דלאו אורחיה. אויב אזוי און דא האט ער אים נישט געהיטן ובדין הוא דמשלם כולו, וואלט ער געדארפן באצאלן א גאנצן שאדן, ווייל עס איז א מזיק וועלכע מ'האט נישט געהיטן דארף מען באצאלן א גאנצן שאדן. ורחמנא הוא דחייס עלויה, די תורה האט געהאט רחמנות אויף דעם מזיק, דאכתי לא אייעד תוריה, וואס דער אקס איז נאך נישט געווארן קיין מועד, אז ער באצאלט א האלבן שאדן נאר, קומט דאך אויס אז דאס וואס ער באצאלט, באצאלט ער מיטן דין, אין אמת'ן וואלט ער געדארפן באצאלן די גאנצע, קומט דאך אויס אז די האלבע וואס ער באצאלט, באצאלט ער מיטן דין, איז פלגא נזקא ממונא, און אויב ער איז מודה, וועט ער דארפן באצאלן. רב הונא בריה דרב יהושע אמר, רב הונא בריה, דער זון פון רב יהושע, ער זאגט, פלגא נזקא קנסא, דעם האלבן שאדן וואס מען באצאלט ביי א שור תם איז קנס, פארוואס? קסבר, ער האלט, סתם שוורים בחזקת שימור קיימי, אקסן, טאקע לגבי מזיק זיין דרך הילוכן, לגבי מזיק זיין הנאה להזיקן, לגבי דעם זענען זיי נישט געהיטן. אבער לגבי מזיק זיין פון כוונתו להזיק, אויף דעם זענען זיי יא געהיטן. אויב אזוי, ובדין הוא דלא לשלם כלל, ער דארף גארנישט נישט באצאלן, ווייל ער האט אים נישט געהיטן, דער אקס איז אליין געהיטן פון אזוין שאדן פון קרן. ורחמנא הוא דקנסיה, נאר די תורה האט אים געקנס'עט כי היכי דלנטריה לתוריה, כדי ער זאל מוסיף זיין א שמירה אויף שמירה, געהיטן איז ער, נאר ער זאל מער היטן, קומט דאך אויס אז מצד הדין וואלט ער גארנישט נישט געדארפן באצאלן, כאטש ער האט אים נישט געהיטן, דער אקס איז דאך א געהיטענער, אויב אזוי איז דאך דער האלבער שאדן וואס ער באצאלט איז קנס, און אויב ער איז מודה איז דאך דער דין מודה בקנס איז פטור. סימן.

דער מזיק האט האלבע שאדן, ער באצאלט דאך א העלפט, און דער ניזק האט שאדן און באקומט דאך נאר א העלפט. בשלמא למאן דאמר פלגא נזקא ממונא, דער וועלכער לערנט אז דער האלבער שאדן איז געלט, היינו דשייך ניזק בתשלומין, פארשטיי איך וואס דער ניזק איז שייך אין תשלומין, ווייל אין אמת'ן וואלט ער דאך געדארפן באקומען דעם גאנצן, אבער יעצט דא באקומט ער נאר העלפט. אלא למאן דאמר פלגא נזקא קנסא, דער וועלכער לערנט פלגא נזקא קנסא, הייסט דאך דאס אז דער שור איז געוועזן בחזקת שימור, און דאס וואס ער האט מזיק געווען איז נאר אזוי צו זאגן ס'איז עפעס געווען א עקסידענט. איז דאך אין אמת'ן וואלט מען דאך אים נישט געדארפט אינגאנצן באצאלן, השתא דלאו דידיה קשקיל, ער נעמט נישט זיינס, דאס וואס ער נעמט, נעמט ער דאך א זאך וואס עס קומט אים נישט, מען גיט אים דעם האלבן שאדן נאר פארוואס? כדי יענער זאל מוסיף זיין שמירה על שמירה.

מען מיינט אזוי, נישט די היזק האט ער וואס מען גיט אים נישט די אנדערע העלפט, נאר מען מיינט צו זאגן, נאכדעם וואס די תורה האט דאך געזאגט אז מ'גיט אים א העלפט פון שאדן, ווי וועט זיין אז די נבילה איז געווארן ווינציגער ווערט פון שעת מיתה ביז שעת העמדה בדין, ווער וועט ליידן דעם שאדן? דעם שאָדן לײַדט דער ניזק. אײַ, השתּא דלאַװ דידיה שקיל, זאָג אױך די זעלבע זאַך. נײן, נאָך דעם, װי די תּורה האָט שױן אים מזכה געװען, די תּורה האָט געזאָגט, אַז אים קומט אַ האַלבן שאָדן, רופֿט זיך אָן פֿון דעם האַלבן שאָדן, װאָס די תּורה האָט אים געגעבן, פֿון דעם האָט ער שאָדן. דאָס הײסט, פּחת נבֿילה, װאָס די בהמה איז געװאָרן װינציקער װערט, פון שעת נזק ביז שעת העמדה בדין דערציילט מיר דער תנא ווער ליידט דאס, דער ניזק. פרעגט די גמרא, איך קען נישט זאגן אז דאס גייט ארויף אויף פחת נבלה, דאס וואס שטייט הניזק והמזיק בתשלומין זאל ארויפגיין אויף פחת נבלה, ווייל פחת נבלה תנינא, פחת נבלה האבן מיר געלערנט אין א צווייטע משנה, שטייט אין דער משנה תשלומי נזק, זאג מיר, שטייט נישט חייב לשלם תשלומי נזק צוצוצאלן? מלמד, די פסוק קומט מען לערנען, די משנה קומט מען לערנען, שהבעלים מטפלים בנבילה, דער תנא פון דער ברייתא דרשנ'ט דאס לשון פון דער משנה, שטייט אין דער משנה, משלם תשלומי נזק במיטב הארץ, זאגט דער תנא אין דער ברייתא, דעריבער שטייט מיר תשלומי נזק, און עס שטייט נישט משלם את הנזק, צו דערציילן אז דער ניזוק נעמט די נבילה, די נבילה באלאנגט צו דעם ניזוק, און ער פארנעמט זיך מיט דעם און ער פארקויפט עס, און דער מזיק דארף די איבריגע צוצאלן, אויב א תם א האלבן שאדן אויב א מועד אינגאנצן, וואס דארף מיר רבי דערציילן צוויי מאל הבעלים מטפלים בנבילה אז די נבילה ווי מען זאגט די שאדן ליידט דער ניזק? אויב עס שטייט שוין דא א דארף מען דאך זאגן המזיק והניזק בתשלומין מיינט מען עפעס אנדערש. ענטפערט די גמרא, חדא בתם וחדא במועד, איינס דארף מען דערציילן אז א תם איז פחת נבלה דניזק, און איינס דארף מען דערציילן ביי א מועד, וצריכא, כ'דארף ביידע, איינס פון אנדערן קען איך נישט וויסן, דאי אשמעינן תם, ס'זאל נאר שטיין ביי א תם, ווער ליידט דעם שאדן, דער ניזק, דער וואס איז געווארן געשאדנט, וואלט איך געזאגט, משום דאכתי לא אייעד, דער אקס ווען דער מזיק איז נאך נישט געווען קיין מועד, דעריבער דארף נישט דער מזיק ליידן, אבל מועד דאיעד, ביי א מועד איז דאך שוין געווארן דער מזיק א מועד, ער איז דאך שוין, אימא, וואלט איך געוואלט מיינען לא ס'איז נישט אזוי, איך וואלט געוואלט מיינען דעמאלט אז דער מזיק זאל ליידן, דארף מען דערציילן ביי א מועד ליידט דער ניזק. ואי אשמעינן מועד, ס'זאל נאר געווען שטיין מועד, וואלט איך געזאגט, ווייסטו פארוואס עס ליידט דער ניזק? משום דקא משלם כוליה, ווייל ער צאלט דאך, דער מזיק צאלט דאך אינגאנצן שאדן, מילא זאל שוין דעם שטיקל, איז גענוג וואס ער באצאלט דעם גאנצן שאדן, זאל ער נאך דארפן האבן הפסד איז האבן די הפסד פון די פחת נבילה, דעריבער זאגן מיר ליידט דער ניזק. אבל תם, ביי א תם, אימא לא, וואלט איך געוואלט מיינען דער ניזק טוט נישט ליידן, צריכא, דארף מען דערציילן אז ביי א ניזק טוט אויך ליידן, אז ביי א תם טוט אויך ליידן דער ניזק. זאגט די גמרא תא שמע, כ'דארף פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט מה בין תם למועד, וואס פאר חילוקים אין דין איז דא צווישן תם און א מועד שהתם משלם חצי נזק, א תם באצאלט א האלבן שאדן, און אויכעט מגופו, דעם האלבן שאדן נעמט מען פון דעם גוף המזיק, ווי וועט זיין אז די גוף המזיק איז נישט ווערט וויפיל ס'איז ווערט דער האלבער שאדן, למשל א שור וואס דער שור איז ווערט הונדערט און ער האט געמאכט שאדן אויף פינף הונדערט, וויפיל איז א האלבער שאדן? צוויי הונדערט און פופציג, און דער גאנצער מזיק איז נאר ווערט הונדערט, האט ער שאדן. איז דיע צוויי זאכן א חצי נזק און מגופו, ומועד משלם נזק שלם, דער מועד באצאלט א גאנצן שאדן, מן העלייה, ער באצאלט עס פון וועלכן פון די נכסים איז ער, קומט אויס א מועד ס'איז נישט נוגע וויפיל דער מזיק איז ווערט, ער באצאלט פון די נכסים א גאנצן שאדן, ולא קתני. און דא ווערט נישט דערמאנט שהתם אינו משלם על פי עצמו, א תם ווען ער איז מודה על פי עצמו באצאלט ער נישט דעם האלבן שאדן, ומועד משלם על פי עצמו, און א מועד באצאלט יא על פי עצמו, זעה איך דאך פון דעם אויף אז פלגא נזקא ממונא אז א תם באצאלט אויך על פי עצמו, ווייל אויב איך זאל לערנען פלגא נזקא קנסא וואלט געדארפט שטיין אויך דער חילוק. ענטפערט די גמרא, תנא ושייר, ער לערנט מיר חילוקים אבער לערנט ער מיר נישט אלע חילוקים ער לאזט איבער אנדערע זאכן. פרעגט די גמרא, מאי שייר דהאי שייר, וואס האט ער איבערגעלאזט וואס ער לאזט דאס איבער? ס'נישט דער סדר פון תנא אז ער זאל איבערלאזן איין זאך. ענטפערט די גמרא, שייר חצי כופר, ער לאזט איבער נאך א חילוק לגבי דעם דין כופר, א מועד שהמית את האדם באצאלט כופר שלם, און א תם שהמית באצאלט אינגאנצן נישט קיין כופר. איך לערן אפ פון פסוק בעל השור נקי, נקי מחצי כופר, ער דארף נישט געבן קיין האלבן כופר. קומט אויס, לאזט ער איבער צוויי זאכן. וועלכע צוויי זאכן? לויט דער מאן דאמר פלגא נזקא קנסא, לאזט ער איבער אי די זאך וואס תם אינו משלם על פי עצמו, און מועד משלם על פי עצמו, נאך א זאך לאזט ער איבער, מועד משלם כופר שלם, און תם באצאלט אינגאנצן נישט קיין כופר. זאגט די גמרא, אי משום חצי כופר, לאו שיורא היא א האלבע כופר דאס איז נישט איבערגעלאזט. הא מני, ווי ווער גייט דאס? רבי יוסי הגלילי דאס איז ווי רבי יוסי הגלילי דאמר וואס ער זאגט תם משלם חצי כופר אז א תם באצאלט האלב כופר אויב אזוי האב איך דאס נישט איבערגעלאזט איי דאס וואס מיר זאגן א מועד גאנץ כופר און תם א האלבע כופר דאס ליגט דאך שוין אין כלל. פון א תם משלם חצי נזק און מועד נזק שלם, קומט יעצט אויס וועלכעס האב איך איבערגעלאזט? נאר איין זאך, איז דאך צוריק שווער מאי שייר דהאי שייר, אבער מען קען אזוי נישט לערנען פשט, ווער הייסט דיר לערנען אז דאס גייט ווי רבי יוסי הגלילי, ממילא וועסט האבן א קשיא, מאי שייר דהאי שייר, לערן עס גייט נישט ווי רבי יוסי הגלילי. און ממילא אז עס גייט נישט ווי רבי יוסי הגלילי לאזט ער איבער צוויי זאכן, ווי דארף מען לערנען אזוי א פשט אז דאס איז נישט קיין קשיא נאר דאס איז א תירוץ, דער מאן דאמר וועלכער לערנט פלגא נזקא ממונא, דער וועלכער לערנט פלגא נזקא קנסא איז גוט. לאז איך איבער צוויי זאכן, איין זאך לאז איך איבער וואס מועד באצאלט על פי עצמו און תם באצאלט נישט על פי עצמו, און אויך לאז איך איבער כופר באצאלט א מועד און תם באצאלט אינגאנצן נישט, אבער דער וועלכער לערנט פלגא נזקא ממונא, ער לאזט דאך איבער נאר איין זאך כופר, בלייבט שווער לאותו, זאגט די גמרא, אזוי לערנט תוספות פשט, אז לויט דעם מאן דאמר וואס ער לערנט פלגא נזקא ממונא מאי שייר דשייר חצי כופר, אי זאגט ער משום חצי כופר לאו שיורא הוא, ער האלט אז מען לאזט גארנישט נישט איבער, ווייל דאס גייט ווי רבי יוסי הגלילי, וואס רבי יוסי הגלילי זאגט אז א תם באצאלט האלבן כופר, איי זאל מען לערנען אז א תם באצאלט א האלבע און א מועד באצאלט דעם גאנצן כופר? דאס ליגט שוין אין כלל וואס תם משלם חצי נזק און מועד נזק שלם. דער זעלבער דין וואס ער לערנט מען ביי נזקין איז דער זעלבער דין ביי כופר. רשי. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל פרעגן א קשיא אויף דעם וועלכער לערנט פלגא נזקא קנסא. האט מען געלערנט, ער איז מודה, המית שורי את פלוני, מיין אקס האט אהרגעט דעם מענטש, און איך דארף באצאלן כופר, או שורו של פלוני, דעם אקס פון דעם מענטש, הרי זה משלם על פי עצמו, באצאלט ער. מאי לאו מיינסטו דען ניט בתם אז דא רעדט זיך בתם און זע איך דאך אז א תם דאס וואס שטייט המית שורי שורו של פלוני רעדט זיך א תם זע איך דאך א תם באצאלט על פי עצמו איי וועט איר פרעגן אויב בתם המית שורי את פלוני ווי קומט אהין כופר? אז מען האט דאך געלערנט א תם באצאלט נישט קיין כופר, נאר עס גייט ווי רבי יוסי הגלילי וואס ער זאגט א תם באצאלט חצי כופר, פארוואס זאל איך זאגן עס רעדט זיך ביי תם וועלן מיר באלד זעהן ווייטער זע איך דאך. אז פלגא נזקא ממונא, ווען איך זע ער באצאלט על פי עצמו, איז דאך א קשיא אויף דעם וואס ער לערנט פלגא נזקא קנסא, זאגט די גמרא לא ניין, דא א רעדט זיך במועד, במועד, ביי א מועד איז עס טאקע זיכער ממון,

אינו משלם על פי עצמו, געפינט ער נישט, באצאלט ער נישט על פי עצמו, דער תנא געפינט נישט קיין וועג ווען מען באצאלט נישט על פי עצמו, ביי א שור געפינט ער נישט, ווען דער ניזק איז א שור, ווען געפינט ער דאס? ווען דער ניזק איז ביי א עבד. ניפלוג וניתני בדידה, ער קען דאך מען מאכן א חילוק ביי א בן חורין אליין, וואס דארף ער מאכן א חילוק פון בן חורין ביז עבד, אין דער צייט אז ער קען געפינען ביי א בן חורין אויך א וועג וואס ער איז פטור על פי עצמו. ער זאל זאגן אזוי, במה דברים אמורים, ווען זאג איך אז המית שוירי את פלוני משלם על פי עצמו, ס'איז א מועד, אבל תם אינו משלם על פי עצמו, א תם, ס'איז קנס, באצאלט ער נישט על פי עצמו. ווען איך זעה אז ער קען נישט געפינען קיין וועג ווען ער באצאלט נישט על פי עצמו נאר ביי א עבד נישט ביי קיין בן חורין, ווייזט דאך אויס פון דעם אז ביי א בן חורין איז שטענדיג דער דין אז ער באצאלט על פי עצמו אפילו א תם אויך ווייל פלגא נזקא ממונא. זאגט די גמרא ניין, כולה במועד קמיירי, ער גייט מיר זאגן די אלע דינים פון א מועד, אז ביי מועד איז דא א חילוק, ביי א מועד אמאל באצאלט מען על פי עצמו און אמאל באצאלט מען נישט על פי עצמו, דו זאגסט אז זאל מען רעדן ביי די דא ביי דעם זעלבן אופן פון ניזק, ביידע זאל זיך רעדן די ניזק איז א בן חורין? ניין, ער וויל מיר ברענגען דעם חילוק ביי די דא, ביידע רעדט זיך אז דער מזיק איז דער זעלבע, אבער א מזיק איז אמאל פארהאנען אז מען באצאלט, ווען דער מזיק איז א מועד איז אמאל פארהאנען אינו משלם על פי עצמו, ווען? המית עבדו של פלוני, אבער אין אמת'ן דער זעלבע דין איז אויכעט ביי א תם איז אויך דער דין אינו משלם על פי עצמו. זאגט די גמרא תא שמע, כ'גיי דיר א קשיא פרעגן פון דער משנה דא א ביי אונז אין פרק, זה הכלל אין דער משנה שטייט דאס איז דער כלל, כל המשלם יתר על מה שהזיק, דער וואס באצאלט מער ווי ער האט געמאכט שאדן, אינו משלם על פי עצמו, באצאלט ער נישט ווען ער איז זיך מודה, ווייזט דאך אויס פון דעם א הא פחות ממה שהזיק, אויב ווינציגער ווי ער האט געמאכט שאדן באצאלט ער צום ביישפיל די חצי נזק פון תם משלם באצאלט ער יא על פי עצמו, זע איך דאך פון דעם א אז פלגא נזקא ממונא, איז דאך א קשיא אויף דעם וועלכער לערנט אז פלגא נזקא איז קנס, זאגט די גמרא לא תימא זאג נישט

פרעגט די גמרא, אבל פחות מאי, ווי וועט זיין ס'איז ווינציגער, וויפיל ער האט געמאכט שאדן, זאגסט דו ס'איז קנס, אינו משלם על פי עצמו, און ער באצאלט נישט על פי עצמו, אויב אזוי, ליתני זאל ער מיר לערנען, זה הכלל, דאס איז דער כלל, כל שאינו משלם כמה שהזיק, ער באצאלט נישט וויפיל דער שאדן איז, אינו משלם על פי עצמו, דמשמע, דעמאלט וועט זיך אויסווייזן פחות, דעמאלט ווען ער באצאלט ווינציגער איז עס קנס, און משמע יתר און עס ווייזט אויס מער, און ווען איך זע איר שטייט עס לשון כל המשלם יתר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו, ווייזט אויס אז פחות באצאלט ער יא על פי עצמו, תיובתא, בלייבט א קשיא. והלכתא, און די הלכה איז, פלגא נזקא קנסא, פלגא נזקא איז קנס. ווייל איך לערן, סתם שוורים זענען בחזקת שימור, אפילו מען היט אים נישט איז ער געהיטן, אין אמת'ן וואלט ער גארנישט געדארפט באצאלן, נאר די תורה וויל אז ער זאל מוסיף זיין אויף די שמירה. פרעגט די גמרא, תיובתא. דו האסט דאך געפרעגט א קשיא אויף דעם מאן דאמר פלגא נזקא קנסא, האב איך דאך געהאט א קשיא, לויט דעם מאן דאמר וואלט איך געגעבן אין א משנה ווייזט זיך נישט אזוי אויס, ווייל אין די משנה ווייזט זיך אויס דווקא יתר על מה שהזיק איז קנס, אבער פחות איז נישט קיין קנס, והלכתא, אט האסטו אים אפגעפרעגט און דארט זאגסטו אז די הלכה בלייבט אזוי, זאגט די גמרא אין יא, ווייל איך האב א תירוץ אויף דער קשיא, טעמא מאי איתותב, פארוואס האב איך אים אפגעפרעגט, משום דלא קתני כמו שהזיק, ס'האט מיר געדארפן שטיין אין דער משנה דאס לשון אז כל שאינו משלם כמו שהזיק אינו משלם על פי עצמו, וואלט עס דעמאלט, דאס איז דאך געוועזן די קשיא. לא פסיקא ליה, ער קען אזוי אויך נישט לערנען, כיוון דאיכא חצי נזק צרורות, ס'איז דאך דא א חצי נזק וואס די בהמה באצאלט צרורות, ווען זי האט ניט מזיק געווען מיט איר גוף, נאר זי האט מזיק געווען מכוחה, דורך איר כח. מיר האבן דאך פריער דערמאנט, דעמאלט ווען ס'איז אורחיה, ס'איז דרך הילוכה, רופט זיך דאס אן א תולדה פון רגל, און ס'איז פון אנפאנג אן א מועד. דער ערשטער מאל באצאלט מען א האלבן שאדן. דאס איז נאר גערעדט געווארן ווען די בהמה גייענדיגערהייט האט זי געמאכט שאדן מיטן פיס, צובראכן כלים, ברשות הניזוק און אזוי ווייטער, ווי וועט אבער זיין אז זי האט מזיק געווען נישט מיט איר גוף נאר בכוחה, זי האט געווארפן שטיינער און די שטיינער זענען געפאלן אויף די כלים פון ניזוק, אדער די משנה רעכנט דארט אויס אנדערע זאכן, די ברייתא אז זי האט געבלאזן אין א כלי זכוכית און פון דעם בלאזן פון דער ווינט האט עס צעבראכן, דעמאלט ס'איז אויכעט א תולדה פון רגל, און אויב איז דאס א תולדה פון רגל איז דאס אויכעט ממון, אבער איפא באצאלט מען נאר א האלבן שאדן, אויב אזוי קען ער דאך נישט לערנען ביי אונז, זה הכלל, כל שאינו משלם כמה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו, כיון דאיכא חצי נזק צרורות, דהלכתא גמירי לה, ס'איז הלכה למשה מסיני דממונא הוא אז דאס איז ממון און אויב מען איז מודה בחצי נזק צרורות דארף מען באצאלן, משום הכי לא קתני, דעריבער קען מען נישט לערנען אין דער משנה כל המשלם כל שאינו משלם כמה שהזיק אינו משלם על פי עצמו, דעמאלט וועט דאך אויסווייזן אז צרורות איז אויך דער זעלבער דין אז מען באצאלט נישט על פי עצמו. זאגט די גמרא, והשתא דאמרת פלגא נזקא קנסא, יעצט אז מיר האבן גע'פסק'נט פלגא נזקא איז קנס, האי כלבא, א כלב, דאכל אימרי, וואס האט אויפגעגעסן א שעפס, ושונרא, א קאץ, דאכל תרנגולי, ס'האט אויפגעגעסן די טשיקן, רברבי, גרויסע, משונה הוא, איז דאס משונה, ולא אם, איז און אויב ס'איז משונה, איז דאך דאס איז א תולדה פון קרן, איז עס איז עס דאך א תם, און אויב איז דאך דעמאלטס איז דאך עס קנס, ולא מגבינן בבבל, און איך טוה דאס נישט גובה זיין אין בבל. דאס איז נאר גערעדט געווארן תרנגולי רברבי, אבל זוטרי, ווי עט זיין קליינע אורחיה הוא, איז דאס דער סדר, איז דאס דער שאדן פון שן, און שן באצאלט א גאנצע שאדן, און ביי שן ווען זי איז מזיק דארט וואו ס'יש הנאה להזיקה איז עס געלט, און מ'טוט עס איינמאנען, און מיט דעם. אפילו אין בבל אויכעט, קנס איז דער דין, קאן מען נישט איינמאנען אין בבל, פארוואס? ווייל בבל קאן מען נאר משפט'ן א בית דין וואס די בית דין זענען סמוכים, און אין בבל איז נישט דא קיין סמוכים, היינט איז אין ארץ ישראל אויך נישט דא קיין סמוכים. סמוכים דארף זיין איש מפי איש, אין די צייטן פון בית יוסף האט מען געגעבן סמיכה כאטש ס'איז נישט געווען איש מפי איש, זיי האבן זיך פארלאזט אויפן הרמב"ם, איז דער בית יוסף האט באקומען סמיכה און נאך עטליכע, אבער נאכהער איז געווען א גרויסע מחלוקת מען האט עס ווייטער נישט אנגעהאלטן. ואי תפס, אויב דער ניזק האט צוגענומען געלט פון מזיק דארט ווי ס'איז א ענין פון קנס לא מפקינן מיניה בין איך פון אים נישט מוציא און תוספות זאגט מיר לערנען דאך ווי רשי לערנט דאך פשט אי תפס אז דער ניזוק האט געכאפט געלט פון מזיק און תוספות לערנט אי תפס אז אויב דער ניזוק האט געכאפט דעם מזיק אליין די זאך וואס ער האט מזיק געווען דעמאלט לא מפקינן מיניה. אבער א אנדער זאך האט מזיק ער האט געכאפט בין איך יא מוצא, ווייל אויב איך וועל זאגן אז א אנדער זאך איז מען נישט מוצא, וועט ער אלעס צונעמען וואס ער האט, און איך וועל נישט מוצא זיין, איך קען דאך אים נישט זאגן האלט נאר אזויפיל מערער נישט, ווייל מען טוט דאך נישט משפט'ן אין בבל. ואי אמר, אויב ער האט געזאגט דער ניזק אקבעו לי זימנא לארץ ישראל, באשטימטס מיר א צייט, איך וויל גיין מיט אים אין ארץ ישראל, מקבעינן ליה, טוען מיר באשטימען א צייט ער זאל גיין מיט אים אין ארץ ישראל, דארט וועט מען משפט'ן קנס, ואי לא אזיל, און אז ער גייט נישט, משמתינן ליה, האבן מיר רעכט אים משמת צו זיין דעם מזיק, בין כך ובין כך, צי ער וויל גיין דער ניזיק אין ארץ ישראל צי ער וויל נישט, משמתינן ליה, זענען מיר משמת דעם מזיק, ער זאל צונעמען פון זיך די מזיק וואס איז דא ביי אים, דאמרינן ליה, מיר זאגן צו אים, סליק הזיקך, נעם צו די זאך וואס איז מזיק מדרבי נתן, מכח דעם דין פון רב נתן'ען, דתניא האבן מיר געלערנט רב נתן אומר רב נתן זאגט מנין פון וואנעט ווייס איך שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו א מענטש זאל נישט האלטן אין זיין הויז א כלב רע ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו ער זאל נישט אוועק שטעלן א לייטער א קאליעדיגע וואס מען קען אראפ פאלן אין זיין הויז שנאמר ולא תשים דמים בביתך און מכח דעם צווינג איך דעם מענטש וואס ער האט דעם מזיק, ער זאל מאכן, ער זאל ממית זיין, הרג'ענען דעם כלב, אוועקצונעמען דעם שאדן. הדרן עלך אלו נערות, הדרן עלך אלו נערות. רשי.